פון דער באנק וואו מיסיס טוירק איז געזעסן האבן זיך אויפגעשטעלט דריי פרויען. זיי זענען אלע צוגעגאנגען צום טיש פון דעם ריכטער. וועלכע פון אייך איז די אנקלאגערן? פרעגט דער ריכטער. איך, זאגט מיסיס טוירק און שארט אוועק מיט אירע הענט די אנדערע צוויי ווייבער. און ווער זענען יענע צוויי? פרעגט דער ריכטער. מיינע שכנות, עדות. וואס האט דער דאזיקער איד געטאן ביי אייער טיר? איך ווייס אָט וואָס. איך בין געשלאָפֿן, האָב איך דערהערט, ווי מען ברעכט די טיר. בין איך אַראָפּ און דערזען, אַז די טיר איז שוין אויפֿגעבראָכן, און אָט יענער איז געשטאַנען אין דער אָפֿענער טיר מיט צוויי אויגן, ווי בײַ אַ פּיקפּאַקעט, און איך האָב געמאַכט אַ געוואַלד און אים געכאַפּט. מײַנע שכנות זענען אַרויס און זיי האָבן אים געזען. איז דאָס אַלץ אמת? פֿרעגט דער ריכטער מיט אַ שטרענג פּנים. אמת! שרײַען בײדע פֿרויען מיט אַ מאָל. דער ייִד איז אײַער שכן? פֿרעגט דער ריכטער און רײַבט זיך דעם שטערן. אונדזער שכן, ענטפֿערט מיסיס טוירק. האָט איר פֿריִער עפּעס געהאַט צווישן זיך, אָדער האָט ער אײַך באַליידיקט ווען ס'נישט איז? ניין, ענטפֿערט מיסיס טוירק. איך וועל בעטן דעם אַרויסהעלפֿער פֿון געריכט, האָט דער ריכטער

יעס, אייער האנאר, האט מיסיס טוירק מיט א טראציגקייט אין איר שטים געזאגט. איר האט פון מאניסן און זיין ווייב קיין קרום ווארט נישט געהערט? פרעגט דער ריכטער. ניין, אייער האנאר. איז דאס נישט אמת אז מאניס האט אייך שטילערהייט געבעטן אלס שכנה אז איר זאלט האלטן אן אויג אויף זיין ווייב? פרעגט דער ריכטער. וואס בין איך, א דעטעקטיוו? לאכט מיסיס טוירק. אויב ער באדארף א דעטעקטיוו פארן ווייב, ווייסט ער וואוהין צו גיין. איך פרעג ביי אייך נישט צי מאניס באדארף א דעטעקטיוו, שרייט שוין דער ריכטער און קלאפט מיטן העמער אין טיש, דא האנדלט זיך וועגן עפעס אנדערש, איר זייט אלע געקומען אין א גוט און שיין לאנד, איר אלע, דא איז פאראן א גוט און שיין איינפירונג אז א לעידי מוז ווערן רעספעקטירט, איר וועלכע זייט אהערגעקומען פון אלערליי לענדער כאפט איבער די מאס. איר מיינט אז א ליידי קאן אויסטראכטן וואס זי וויל נאר אויסטראכטן אויף א פרעמדן ערליכן מאן און עס איז גענוג? דער ריכטער וועט מוזן גלייבן. איך פרעג, ווייסט איר וואס איר ווילט ברענגען אויף אן אומשולדיגן מענטש?

דער ריכטער האט פארמאכט זיינע אויגן און זיין שארף פנים אונטערגעשפארט מיט איינער פון זיינע הענט. די אויבערשטע ליפ זיינע איז געווען איצטער אסאך גרעסער ווי א געווענליכע ליפ. מען האט געקאנט מעסטן דאס גרויסקייט פון דעם יושר וואס וועט באלד ארויסקומען פון ריכטער'ס מויל מיט דער גרויס פון אט דעם ליפ. און אט עפנט ער די אויגן און זאגט, אייך מאניס שיק איך אהיים צו אייער ווייב. געדענקט אז אין אמעריקע באדארף מען זיין פארזיכטיג, איר וועט שוין אליין לערנען, און אייך מאדאם זאג איך און בעט אייך אז איר זאלט געדענקען אז איר זייט אין אמעריקע, דא איז א פריי לאנד, איר זאלט אבער פארשטיין אז א פריי לאנד איז נישט נאר אייערס אליין, עס איז אײַער שכנס אױך, עס איז אַלעמענס. דאָס מאָל שענק איך אײַך, אָבער איך זאָג אײַך אָן נישט צו פֿאַרפֿירן קײן אומזיסטע סקאַנדאַלן. פֿאַרשטענדלעך, אַז מאַנעס מיט שעװען, אײברעמען און דזשײקאָב זײַנען שױן גאָר אױפֿגעלײגטע געגאַנגען אַהײם. מאַנעס אין דער מיט, צװישן אײברעמען און דזשײקאָבסן, און שעװע איז נאָכגעגאַנגען פֿון הינטן. שעװע האָט זיך געװוּנדערט, װי גרױס און לאַנג די שטאָט איז. די פֿיס האָבן שױן געבראָכן פֿון דעם גײן, און עס איז גאָר קײן סימן נישט פֿון דילענסי סטריט. און סאַמע אַזעלכע פּאַראַדנע גאַסן! און קײנער, װי עס װײַזט אױס, װײס גאָרנישט, װאָס מיט איר מאַנעסן האָט פּאַסירט. קײנער שטעלט זיך נישט אָפּ פֿרעגן. דער איינדרוק אירער איז געווען אז אדער אלע וואס גייען לויפן אויך ערגעץ אהיים אויסגעלעזטע אזוי ווי זי מיט מאניסן, אדער מען לויפט ערשט ארויסנעמען אן אייגענעם פון א צרה. מאניס האט אלעמאל מיט פרייד געזאגט צו עיברעמען און דזשעיקאבסן אז אין אמעריקע איז דא א גרויסער יושר. אמעריקע. עס איז געווען נישט ווייט פון זון-אונטערגאנג, דזשעיקאבס האט זיך געזעגנט מיט מאניסן און האט אים געהייסן קומען מארגן גאנץ פרי צו דער ארבעט, היינטיגער טאג איז אייערער, און פון מארגנס זינד זי שוין אויסגעגרינט, פארשטאנען? האט דזשעיקאבס גוטמוטיג געשמייכלט. ער זאגט אז איר האט זיך שוין אויסגעגרינט, גיט עיברעם מאניסן צו פארשטיין. מאניס האט אפילו נישט פארשטאנען וואס אויסגעגרינט איז, אבער ער האט ביטערליך שמייכלענדיג געשאקלט מיט זיין קאפ. געמיינט האט ער, מיר האבן א גרויסן גאט איבער דער גאנצער וועלט, און דעם גערעכטן היט ער אפ פון אלערליי אנשיקענישן, און אויב דאס הייסט אויף אייער לשון אויסגעגרינט, בין איך מיט אייך מסכים. און אַז מאַנעס האָט דערזען זײַן שטוב מיט דעם הילצערנעם מענטש אין דרױסן בײַ דער קראָם פֿון אײן זײַט און דאָס רױטע זאָנטיקל, װאָס הענגט בײַ דער קראָם פֿון דער אַנדערער זײַט, האָט ער זיך נאָך מער דערפֿרײט. די אַלטע טרעפּ, װאָס האָבן געפֿירט צו שטוב אַרײַן, האָבן הײַנט שױן נישט געקרעכצט, װען מאַנעס איז אַרױפֿגעגאַנגען. דאָס הײסט, זײ האָבן יאָ געקרעכצט, אָבער מאַנעס האָט דאָס דאָזיקע קרעכצן נישט געפֿילט. אזוי טייער איז אים געווען יעדער טרעפ באזונדער, אז ער האט זיך נישט פארגונען צו גיין גיך. ער האט געשפאנט ארויף ארויף צו זיך אין שטוב אריין. שבע האט אויפגעשלאסן די טיר, און די היימליכקייט פון זייער אייגן ווינקל האט אקעגן זיי געטאן א קום ארויס פון אלע זייערע זאכן. פֿון דעם טיש מיט די בענקלעך, פֿון די טעפּ, װאָס זײַנען בײַ אים געשטאַנען אַזױ װי פֿאַרכמורעטע און אַצינד געװאָרן פֿרײלעך, װאָרעם שעװע האָט נאָך נישט געהאַט קײן צײַט אָפּצוציִען דעם אָטעם און זי האָט שױן גענומען קאָמאַנדעװען מיט די טעפּ, אײנער אַראָפּ און דער אַנדער אַרױף. עס האָט געקלונגען זיס און הײמיש דאָס געצאַפּטע װאַסער פֿון קראַן אין טאָפּ אַרײַן, דאָס אָנרײַבן פֿון דעם שװעבעלע דאָס פּאַלאַכקען פֿון דעם פֿײַער אין אױװן און דערנאָך דאָס שטילע געזאַנג פֿון דעם אױפֿזידנדיקן װאַסער. מאַנעס האָט זיך אַרומגעדרײט אין זײַן שטוב, איבערגעשטעלט די בענקלעך אױף זײער אָרט, געפּרוּװט דעם טיש, צי ער שאָקלט זיך נישט. דער פּאָל אין מאַנעסעס שטוב איז געװען קרום אױף אײניקע ערטער, און דער טיש האָט קײנמאָל נישט געקאָנט געפֿינען אַן אָרט צו שטײן אומגעשאָקלט. נו, פֿאַרלױרן אַזאַ טאָג! האָט מאַנעס געזאָגט. מסתמא אזוי באשערט טרייסט שבע האסט כאטש עפעס טועם געווען? גארנישט אפילו נישט קיין טרונק וואסער. רוצחים? ווער? דארטן וואו דו ביסט געווען לאכט שבע פון דעם באוואוסטזיין אז מאנעס איז שוין דא און נישט דארטן וואו ער איז געווען. מער האט מיר נישט געפעלט נאר עסן. וואס איז דאס פאר א מין ארט? פרעגט שעווע, און מיט ביידע הענט טרייסלט זי א טאפ מיט אנגעברענטע רעטשענע גרויפן, און דער געשמאקער ריח פון געבאקענע רעטשקע צעטראגט זיך איבער דער שטוב. א גרויס חדר, פיר ווענט, מאלט מאנעס מיט זיינע הענט אויס דאס ארט וואו ער איז געווען פארשפארט, און צוויי פענסטער. די פענסטער מיט אייזערנע קראטעס. מאנעס זאל חלילה נישט אנטלויפן. אַ שװאַרץ יאָר אױף זײער קאָפּ! לאַכט שעװע. און װאָס האָט מען דיר דאָרטן געטאָן? מיר? מען האָט מיך פֿאַרשלאָסן. מיט אַ שלאָס? װאָס דען? מיט אַ שלאָס און מיט אײַזערנע ריגלען. װאָס זשע האָסטו דאָרטן געטאָן? האָב געװאָלט זאָגן אַ קאַפּיטל תּהילים און נישט געדענקט אױסעװײניק. װאָס הײסט דו האָסט נישט געקאָנט? תּהילים האָסטו נישט געדענקט? װוּנדערט זיך שעװע. אַזױ װי דאָס לשון האָט בײַ מיר אױסגעפֿעלט אפגענומען. ווען כ'ווייס גיב איך דיר מיט א סידור. ווען. אז די וועטשערע איז שוין געווען פארטיג און מאנעס מיט שבע'ן זענען געזעסן ביים טיש און געגעסן, האט זיך שבע דערמאנט אז מען באדארף רופן אברהמען צום טיש. זי האט געכאפט עפעס אויף זיך און איז געלאפן נאך אברהמען. לויפנדיג מיט די טרעפ אראפ האט זי זיך באגעגנט מיט די דריי שכינות וועלכע האבן געוואלט אומגליקליך מאכן מאנעס'ן. זי האָט זיך געמאַכט אַזױ דין, װי װײַט זי האָט געקאָנט, און זיך צוגעטשעפּעט צו דער װאַנט און דורכגעלאָזט די דאָזיקע דרײַ װײַבער און זיך מורא געהאַט אין זײ אַפֿילו אָנצורירן. אַבֿרהם איז גראָד געשטאַנען אין דרױסן מיט דער פּיפּקע אין זײַן מױל און געבלאָזן רױך גלײַך צום פֿאַרנאַכטיקן הימל און מיט בײדע הענט אין זײַנע הױזן-קעשענעס. אַבֿרהם! אַבֿרהם! שרײַט שעװה. אברהם האָט זיך געטאָן אַ דערשרעק און זיך אומגעקוקט, דערזען שעווען, איז ער צוגעלאָפן, וואָס איז שוין ווידער נייס? קומט אַרויף עסן וועטשערע. זופּ? שמייכלט אברהם. זופּ! ענטפערט שעווע און פאַרשעמט זיך. זי לויפט אין איילעניש צוריק אין הויז אַריין. אויפן טראָטואַר שלאָגט זי זיך אָן אָן פאַרבייגייער, וועלכע גייען ווי אַ טשערעדע שאָף, איינגעפּלאָנטערט איינס אין דעם אַנדערן. שעווע שלאָגט זיך דורך אַ וועג און באַלד איז זי צוריק אין שטוב ביי זיך. אברהם קומט אויך ארויף. ביי זיין אריינקומען, בשעת ער גייט פארביי דעם קארידאר, האלט ער איין אויג אויף די טירן פון די שכנים וועלכע האבן געוואלט מאנעס'ן אומגליקליך מאכן. אברהם האט געטראכט אז עס איז זייער גליק וואס זיי עפענען נישט די טירן צו כאפן א קוק. זייער טויט אדער זיין טויט. ביים עסן די רעטשענע קאשע מיט דעם גוטן ביסל יויך וואס שעווען איז היינט זייער געראטן, האט אברהם זיך אזוי אויסגעדריקט, האלטנדיג א פולן לעפל אין דער מיט וועג צווישן טעלער און זיין מויל. ווי איר זעט מיך א לעבעדיגן, די דאזיגע מענטשן גייען מארש פון דאנען. וואס הייסט, וויל שעווע פארשטיין? איך וועל געבן איין פינטל מיטן אויג און זיי גייען פון דאנען. טאקע, פרייט זיך שעווע, מסתמא קאן ער, גיט מאַנעס אברהמען מוט. אברהם װעט זי באַזאָרגן. כאַפּט אברהם אַרײַן דעם לעפֿל אין מױל אַרײַן, װי ער װאָלט דערמיט אילוסטרירט װי גרינג ער קאָן דאָס טאָן. אַזעלכע מענטשן דאַרפֿן װאױנען בײַם ריװער. װוּ איז דאָס? פֿרעגט מאַנעס. בײַם װאַסער, פֿאַרטײַטשט אברהם. נישט איבערן װאַסער. און וואס איז איבערן וואסער? דערשרעקט זיך מאנעס. איבערן וואסער, זאגט אברהם מיט א טרויעריגן מאך פון זיין האנט, דארט איז מען שוין א פארפאלענער. אזא שטראף קומט זיי נישט, בעט זיך מאנעס ביי אברהמ'ן. זאלן זיי וואוינען ביים וואסער, אבי נישט איבערן וואסער. פון מיין פארט, זאגט אברהם, מעגן זיי וואוינען וואו זיי ווילן, אבי נישט דא ביי מיר אין הויז. עס איז געווארן שטיל, מיילער האבן געקלאפט, ציין האבן געקנאקט. אברהם האט וועגן מאנעס'ן פלוצלונג א טראכט געטאן, דאס דאזיגע אידל מאנעס איז דום, אביסל שפעטער נאך דער וועטשערע, אז מאניס האט גענומען דערציילן וואס ער האט היינט איבערגעלעבט, האט אייברהם ווידעראמאל געטאן א טראכט, פארוואס האט מען אים געגעבן אזא ווירטן פאר א ווייב? אבער דאס דאזיגע טראכטן זיינס וועגן מאניס'ן האט אים נישט געשטערט צו זיצן און הערן מיט געשפאנטקייט דאס וואס מאניס האט דערציילט. נאר אז מאניס האט געענדיגט דערציילן, איז אייברהם אויפגעשטאנען, געזאגט, צו גיין פון דאנעט! מיט א פינגער ווייזנדיג צום קארידאר. שעווע האט געוואונקען צו מאניס'ן אז ער זאל אייברהמען נישט אוועקלאזן אזוי פרי. מאניס האט נישט פארשטאנען וואס זי ווינקט און גארנישט געזאגט. שעווע האט געטראכט אז דער דאזיגער אייברהם איז אן אמת'ער גוטער פריינט, דער איינציגער דא אין פרעמדן לאנד, און אים געוואלט מיט עפעס אפדינען, זאל ער כאטש זיצן דא צווישן מענטשן נאך אביסל. ווען אייברהם וואלט עס געוואוסט וואלט ער טאקע נאך געזעסן, אבער אזוי ווי ער האט עס נישט געוואוסט און געמיינט אז מאניס איז מיד, האט ער זיך געלאזט גיין אהיים צו זיך אין קעלער. ביי דער טיר, בשעת ער איז ארויסגעגאנגען פון מאניס'ס שטוב, האט ער זיך אומגעדרייט מיט'ן פנים אין שטוב אריין און געזאגט, איך וויל עפעס ביי אייך בעטן. פארוואס נישט? האט מאניס געענטפערט, איך האב מורא אז איר וועט זיך באליידיגן, קרימט זיך אייברהם. ביי שעווען איז דער שפיץ נאז געווארן בלאס, זי האט זיך באמת געשראקן. אבער אז אייברהם האט געזאגט איך וויל ביי אייך עסן אלע אוונט, מיט אראפגעלאזטע אויגן צום דיל, איז שעווען גרינגער געווארן אויפן הארץ און זי האט געענטפערט, פארוואס נישט? איר קאנט ביי אונז עסן, כ'וועל באצאלן, ס'מאכט נישט, איך וועל באצאלן, כ'וויל ווערן א מענטש, גענוג געווען אליין, כ'וויל זיין צווישן מענטשן, האט אייברהם זייער שווער מיט א נידעריגן טאן געזאגט, מיט אזא טאן איז זיך א מענטש מודה אין א פארברעכן. מאניס האט אייברהמען אנגעקוקט מיט ברייט פונאנדערגעשפרייטע אויגן, און מיט זיין צעעפנט מויל גארנישט געקאנט זאגן עפעס א ווארט כדי צו פארגרינגערן א מענטש. וואס איילט איר זיך אזוי פרי אהיימצוגיין? מישט זיך אריין שעווע. כ'קען נאך זיצן זאגט איר? פרעגט אייברהם. זיצט נאך אביסל. ווינקט שעווע צו מאניסן אז ער זאל זיין גאסטפריינטליך. מאניס פארשטייט ווידער נישט שעווע'ס וואונק. אייברהם זעצט זיך ווידער אוועק און פילט אז ער מוז אראפרעדן פון זיין הארץ. איך האב ביי זיך אפגעמאכט צו ווערן אן אנדער מענטש. ביז אהער בין איך געווען א נאר. דאס וואס עס נעמט אן אנדערן מענטש זיך אויסצולערנען אין איין טאג, האט ביי מיר געדויערט עטליכע צענער יארן. איך האב זיך קיינמאל נישט געפרעגט צוליב וואס איך לעב. קיינמאל נישט. איך האב געלעבט אן א חשבון. כ'בין אלעמאל. אפגענארט געווארן און עס האט מיך נישט געארט וואס מען האט מיך אפגענארט, ווארום מיר האט זיך אויסגעוויזן אז די דאזיגע וואס נארן מיך אפ נארן זיך אליין, עס איז נישט אמת, יעדעס מאל וואס מען האט מיך אפגענארט האט מען מיך אפגענארט און ביי מיר איז געבליבן ווינציגער און ביי יענעם מער, איך מוז זיין זייער א גרויסער נאר אויך אויב איך האב ביז איצט דאס נישט פארשטאנען. איך האב געשוויגן און זיך אלעמאל געטראכט, הע, עס וועט קומען דער טאג און איר וועט דערזען אז ביי דעם אפגענארטן איז געבליבן זיין אוצר און ביי אייך די ליידיגע זעק. נישט וואר. די ליידיגע זעק זענען ביי מיר. אברהם איז געבליבן זיצן און געקוקט אי אויף מאניסן אי אויף שעווען. אים האט זיך געוואלט זעהן וואס פאר אן איינדרוק זיינע ווערטער האבן געמאכט אויף זיי. שעווע איז געזעסן א ווייט פארטראכטע. אט זי האט פארשטאנען האט אברהם געטראכט. אבער מאניס האט אויף אים נאכדעם ווידער געקוקט מיט ברייטע ברייטע אויגן און געהאלטן זיין מויל שטארק אפן. אבער ווי עס איז אברהם'ן שוין פריער ביים עסן וועטשרע קלאר געווארן, האט אברהם געטראכט ווידעראמאל אז דער דאזיגער מאניס פארשטייט ווינציג. אין דער אמת'ן איז עס געווען פונקט פארקערט, שעווע האט אברהמ'ן גארנישט אנגעהויבן צו פארשטיין ווארום זי האט געמאסטן אברהמ'ן און אלע זיינע ווערטער און יעדן קער זיינעם מיט איין מאס, ריכטיגער פון איין ווענדונג און דאס איז געווען ווי האלט זי מיט אים. דערפאר האט זי נישט פארשטאנען פארוואס מאכט ער זיך אזוי קליין און נידעריג אין אירע אויגן. מאניס האט אברהמ'ן גראד יא פארשטאנען. עס איז אינגאנצן געלעגן פאר אים אן אפענער מענטש וועמען גאט האט געשטראפט מיט ווינציג שכל, אבער וועלכער איז פארט א מענטש מיט א נשמה. ער האט אין אים געזען אן אפשפיגלונג פון זיך אליין, נישט מער. אברהם איז פראסט און קען נישט באהאלטן דאס וואס מאניס דער פיינערער קען יא באהאלטן. צוליב וואס איז א מענטש דא אויף דער וועלט באשאפן געווארן? ווער טרייבט אים ארום איבער דער וועלט? אָט איז ער אין פּאָדאָליע און אָט איז ער אין אַמעריקע, און פֿון אַמעריקע, װוּהין גײט אַ ייִד? מאַניס האָט נישט געקאָנט ענטפֿערן אױף די דאָזיקע זאַכן און דערפֿאַר מקנא געװען, װאָס אַבֿרהם קאָן כאָטש אַרױסרעדן זיך. מאַניס האָט געזאָגט. אראפלאזן דעם קאפ באדארף מען נישט, מען איז אין גלות און מען באדארף שווייגן. הא הא, האט אברהם זיך נישט געלאזט, הא הא, וואס איז דאס גל גלות? וואס מיינט גלות? איר ווייסט נישט וואס דאס מיינט? האט מאניס פארקנייטשט זיין שטערן, עס מיינט אז מיר זיינען אין דער פרעמד און קענען נישט גיין מיט אן אויפגעהויבענעם קאפ און מיר טארן נישט געבן קיין געשריי און מען טאר נישט און מען טאר נישט כאכאכא האט זיך איברהים צעלאכט אויף א קול דא אין אמעריקע מעג מען דא איז נישט יוראפ מעג דא א איד וואוינען ביי דער גרעניץ פרעגט מאניס ביי וואס פאר א גרעניץ דא איז נישטא קיין גרעניץ זאגט איברהים און טוט מיט זיין האנט א וויש איבערן טיש.

אמעריקע, זאגט שבע, און טאבאק מעג א איד פארקויפן? ער מעג, זאגט אייברעם מיט נצחון. און בראנפן? פרעגט מאניס. אין יעדן סעלון פארקויפט מען שנאפס, און ווער מיינט איר זיינען סעלון קיפערס? אידן? פרואווט מאניס טרעפן, ווער דען? הייסט עס, מעג מען דא אלץ? איז שוין מאניס באלד פארטיג. נו, עס זיינען דא אזעלכע זאכן וואס מען טאר נישט, שלאגט אים איבער אייברעם און ער הייבט אן אויסצורעכענען. מען טאר נישט האבן קיין צוויי ווייבער, מען טאר נישט אוועקווארפן דאס ווייב, מען טאר נישט זיין קיין פייקער. א וואס? פייקער? זאגט אייברעם, אויספייפנדיג דאס דאזיגע ווארט מער מיט דער נאז ווי מיטן מויל. הער נאָר, שבֿע זײער לשון, פֿײַקער, שמײכלט מאַניס, װאָס איז דאָס? אַ פֿײַקער איז אַזעלכער, װאָס פֿאַרקױפֿט שנאַפּס און גיסט אין אים אַרײַן װאַסער, גיט אײברעם צו פֿאַרשטײן. און אַז מען כאַפּט אַ פֿײַקער, װיל מאַניס װיסן, עס איז דאָ גענוג פֿײַקערס און קײנער כאַפּט זײ נישט. טויג דאך נישט, קרימט זיך מאניס, רעד בעסער פון פרייליכערע זאכן, מישט זיך אריין שבע, פון וואס זיי האבן זיך דא צערעדט, יא, כ'האב גאר פארגעסן, דערמאנט זיך מאניס, און א באד איז דא פאראן? פאראן! ענטפערט אייברעם מיט ברייטקייט, אט דא נישט ווייט, און נאך וואס פאר א באד! מיט דעם האט זיך דער אוונט געענדיגט. אז אייברעם איז אוועק געגאנגען האט שבע געפרעגט מאניס'ן צי ער וויל שוין שלאפן, מאניס האט געזאגט אז אים דאכט זיך אז ער וויל שוין שלאפן, שבע האט געענטפערט אז איר דאכט זיך אויך אז זי וויל שוין שלאפן, וועלן מיר טאקע אפשר גיין זיך לייגן שלאפן האט מאניס געזאגט, שבֿע איז אַרײַנגעגאַנגען אין שטיבל, װוּ די בעטן זײַנען געשטאַנען. באַלד האָט זיך געהערט דאָס ענערגישע קלאַפּן פֿון אירע הענט אין פֿול אָנגעפֿילטע קישנס. עס איז געװען ריטם אין דעם דאָזיקן קלאַפּן. מאַניס האָט פֿון תּמיד אָן געהאַט אַ טבֿע, אַז בשעת ער האָט געהערט אָט דאָס דאָזיקע ריטמישע קלאַפּן, האָבן זיך אים זײַנע אױגן אָנגעהױבן צו קלעפּן און עס האָט אים געצױגן אין בעט אַרײַן. אין שטוב איז באַלד געװאָרן פֿינצטער, מאַניס האָט געלײענט קריאת־שמע, און שבֿע האָט אױך שטילערהײט געטאָן דאָס אײגענע. דערנאָך האָבן זײ צװישן זיך נאָך שטילערהײט גערעדט. שבֿע האָט שטיל, קװיטשיק פֿרום געלאַכט, און מאַניס האָט איר געהײסן שװײַגן מיט נאָך אַ שטילערער שטים. דילענסי סטריט איז אויך געווען שטיל, די לאמטערנעס האבן אפגעהיט די גאס. פון צייט צו צייט איז א שטערן פון הימל אויף דילענסי סטריט אראפגעפאלן. די הייזער זענען געווען אזוי ווי צוויי שורות שטיינערנע סקאלעס צווישן וועלכע מען האט א וועג אויסגעהאקט. עס איז געווען א קילע נאכט, עס איז געווען גוט צו שלאפן, און ניו יארק האט זיך צוגעכאפט צום שלאף. קליינע קינדער אין די וויגן זענען גוט געשלאפן, קעץ און הינט פון דער גאס זענען אויך געשלאפן, די לאמטערן האבן געהיט די גאס, און די שטערן פון אויבן אויך. היט גאט אפ די מידע מענטשן פון אלערליי אומגליקן. דאס קאנווערטל. אַז די אַרבעטער אין דזשעיקאָבס שאַפּ, דאָרט וווּ מאַנעס האָט געאַרבעט, האָבן דערהערט וואָס עס האָט מיט מאַנעסן געטראָפֿן, זײַנען זיי געוואָרן מלא שׂימחה. כאָטש זיי האָבן אַלע גוט פֿאַרדינט, פֿון דעסטוועגן האָבן זיי נישט געוואָלט, אַז עס זאָל קומען נאָך איינער אַ נײַער אַרבעטער און אויך פֿאַרדינען. כאטש זיי האבן געוואוסט אז איין נייער ארבעטער וועט נישט קענען אליין טון די גאנצע ארבעט דא אין שאפ, האבן זיי פון דעסטוועגן נישט געקאנט ליידן אז א נייער ארבעטער איז אנגעקומען אין שאפ אריין. טעמים זענען געווען זייער אסאך. ערשטנס זאל דער באלעבאס נישט זען אז עס איז גרינג צו באקומען נייע ארבעטער. צווייטנס זאל דער באלעבאס טאקע מורא האבן פאר די דאזיגע ארבעטער וואס ער האט, אז זיי זאלן נישט וועלן אים אוועקווארפן. דריטנס, זאל דער באלעבאס וויסן אז ער באדארף ציטערן פאר זיינע אלטע ארבעטער, ווארום זיי קענען דאך די ארבעט גוט. דערפאר האבן זיך אלע געפריידט, ווארום זיי האבן געמיינט אז זיי זענען פטור געווארן פון מאנעסן. דער רויטער, וועלכער איז געווען מאנעס' שכן, האט זיך נאך מער געפריידט, ווארום ביי דעם רויטן איז עס געווען אן אידעע. פטור געווארן פון א קאנקורענט און ניט וועט די גאנצע ארבעט פון צונויפלייגן העמדער זיין אין איין האנט, חוץ וואס דער רויטער האט גלאט אזוי פיינט געהאט מאניסן. בייטאג ווען דער פעדלער איז געקומען האט אים דער רויטער מיט נצחון דערציילט אז מען האט מאניסן געכאפט ביי נישט זייער קיין שיינער זאך און מען האט אים אנגעטאן קייטעלעך אויף די הענט. גייט שוין גייט, וואס לאכט איר פון א איד? איז דער בלײכער פּעדלער געװאָרן בלױ װי אַ מילץ. קינדער, ער װיל נישט גלײבן! שרײַט דער רױטער אױף אַ קול איבער דעם גאַנצן שאַפּ. יאָ, יאָ! קעטעלעך אױף די הענט! דערנאָך האָט דער רױטער געטאָן אַ כאַפּ דעם פּעדלער בײַ אַ האַנט און זי אים אַרונטערגעדרײט אױף זײַנע פּלײצעס. דער פּעדלער האָט געפֿילט אַ שטאַרקן װײטאָג און ער האָט זיך אײַנגעהאָרבעװעט און פֿאַרקװעטשט מיט זײַנע אױגן און זיך געצאַפּלט, לאָזט אָפּ מײַן האַנט! איך בין א בלאפער, הא? האט דער רויטער געלאכט מיט זיין בייז און קוויטשיג געלעכטערל. בין איך א בלאפער? ניין, ניין, האט זיך דער פעדלער געבעטן, געפילט אז זיין האנט ברעכט זיך. וואס זאגט איר קינדער? פרעגט דער רויטער ביי די ארבעטער, וועלכע שטייען ארום אין א רעדל. זאל איך אים אפרייסן די האנט? דאסמאל שענק איך צוריק די האנט. רייס אים אפ. גיב זי אים צוריק. ער האט גענוג איין האנט. אוי אוי, לאזט אפ מיין האנט! האט דער פעדלער שוין געטון א געשריי מיט אלע זיינע כוחות. דער רויטער האט זיך דערשראקן און אפגעלאזט די האנט. דער פעדלער האט מיט זיין באפרייטע האנט געטון א טרייסל ווי ער וואלט פרואוון זען צי זי לעבט נאך. אַלע אַרבעטער האָבן זיך צעלאַכט. זייער געלעכטער האָט זיך אויסגעשאָטן ווי ניס פֿון אַ זאַק. דער פּעדלער האָט זיך פֿאַרשעמט פֿאַר דעם דאָזיקן געלעכטער. בײַ אים איז דאָס האַרץ געהאַנגען אויף אַ דין פֿעדעמל. ער האָט זיך געשראָקן, אַז מע וועט אין אים דאָ איצט נעמען נקמה פֿאַר דעם, וואָס זײַנס אַ גלײַכן איז געכאַפּט געוואָרן בײַ אַ נישט קיין שיינער זאַך. ער האָט שוין געדאַנקט גאָט, וואָס ער האָט דערלעבט צו זען, ווי די דאָזיקע חבֿרה, פרעסערס, ווי ער האט זיי גערופן ביי זיך אין דער מחשבה, האבן זיך גענומען צו זייערע קעשענעס און אים אנגעהויבן צו באצאלן. פארשטענדליך אז מען האט ביי דעם דאזיגן פעדלער גענוג בלוט אנגעצאפט איידער מען האט אים באצאלט. דערפאר איז געווען דעם דאזיגן פעדלער'ס פרייד צוויי מאל מער ווען ער איז געקומען אויפ'ן צווייטן טאג און געפונען מאניסן ביי דער ארבעט. ער איז גלייך צוגעלאפן צו מאניסן און אים געגעבן שלום און זיך שיער נישט ארומגעכאפט מיט אים. נאכדעם האבן זיי זיך ביידע געשאקלט ביים טיש און געמאכט מיט זייערע הענט אין דער לופטן ווי זיי וואלטן עפעס מבטל געווען און טרויעריג געשאקלט מיט זייערע קעפ און געקרעכצט און זיך ביידע איינגעהויקערט און צום סוף זיך ביידע אויסגעגלייכט און דער פעדלער האט זיך געכאפט אז ער באדארף שוין גיין טראגן דעם קויש מאניס האט באלד נאכמיטאג ווי ער האט זיך געשטעלט ארבעטן אנטדעקט אז אין זיין חלק פון טיש איז דא קארבן. עס איז אים געווען א חידוש פון וואנען די קארבן האבן זיך גענומען און פארוואס ער האט די דאזיגע קארבן פריער נישט באמערקט ווארום די דאזיגע קארבן האבן געשטערט אין דער ארבעט. בשעת ער האט דאס העמד צונויפגעלייגט האט ער עס באדארפט מיט זיינע הענט אויסגלעטן און דער טיש האט בעדארפט זיין גלאט. אן א פגימה, א נישט איז די האנט געשטרויכלט געווארן און נישט געקאנט אזוי גוט אויסגלעטן דאס העמד. קארבן, האט מאניס צו זיך אליין געמורמלט, דאכט זיך אז דא זענען קיינמאל נישט געווען קיין קארבן אין טיש. מאניס האט פארביסן זיין אונטערשטע ליפ און געטאן זיין ארבעט. ער האט געפילט אז דער רויטער זיין שכן ווארפט צו אים בליקן, אבער מאניס האט זיך געמאכט נישט וויסנדיג. אין שאפ איז געווען שטיל, אויב מען קען זיך אזוי אויסדריקן. די שטילקייט פון די ארבעטער איז אפילו געווען א געצוואונגענע, יעדער איז געווען פארטאן אין זיין ארבעט. מאניס האט געארבעט מיט פלייס. אין יעדן קער פון זיינע הענט איז געווען דאס געפיל אז ער איז פריי און קלוגער. וואס מער העמדער ער וועט צונויפלייגן וועט זיין בעסער פאר אים. אין זיין גאנץ וועזן איז אנגעקומען א גיכקייט און געיאגט זיינע פינגער און געיאגט זיינע הענט. דער שטערן איז געווארן באדעקט מיט שווייס און די פינגער האבן זיך געיאגט און די הענט האבן זיך געווארפן. דער בארג מיט העמדער איז געווארן קלענער און ער האט פון זיך אליין אנגעהויבן צו געפינען נייע וועגן ווי אזוי צו טון זיין ארבעט גיכער. למשל, ביים צונויפקנעפלען דאס העמד האט ער ביז יעצט גענוצט ביידע הענט, איז אים ביי דער ארבעט איינגעפאלן א געדאנק אז מען באדארף נישט נוצן ביידע הענט, איין האנט איז גענוג, און אין דער צייט וואס איין האנט קנעפלט דאס העמד, קען דערווייל די אנדערע האנט טון אן אנדער ארבעט. דער דאזיגער איינפאל האט פאר מאניסן געוואונען אביסל צייט, און מיט דעם דאזיגן ביסעלע צייט האט מאניס אריבערגעיאגט זיין שכן דעם רויטן. יענער, דער רויטער, האָט דערזען, אַז מאַניס יאָגט אים אַריבער, איז אים געווען אַ וווּנדער, פֿאַר וואָס מאַניס יאָגט אים אַריבער. האָט דער רויטער געוואָלט אויסגעפֿינען, וואָס מאַניס טוט, כּדי אים אַריבערצויאָגן. האָט מאַניס אָבער נישט געוואָלט, אַז דער רויטער זאָל געוואויר ווערן פֿון דעם שׂכל, וואָס מאַניס האָט אויסגעטראַכט. זיי האבן ביידע אנגעהויבן אין איין רגע. מאניס האט אנידערגעלייגט א העמד אויף זיין חלק טיש און דער רויטער האט אנידערגעלייגט א העמד אויף זיין חלק טיש. דער רויטער גיט זיך א ווארף און הייבט אן גיך צונויפלייגן דאס העמד. מאניס פאלט ווידער אויף א שכל און פארקנעפלט פריער דאס העמד און דערנאך קערט ער עס איבער און הייבט עס אן צונויפלייגן. דער רויטער כאפט א קוק צו מאניס'ן, און אים דאכט זיך אז מאניס איז דאס מאל געבליבן העט ווייט הינטערשטעליג. אבער צום סוף ענדיגט מאניס פריער פון דעם רויטן, און כאפט שוין אן אנדער העמד. איז דער רויטער געווארן אין כעס און געשאלטן אז עס זאלן מאניס'ן אפדארן די הענט. דאס דאזיגע שעלטן האט ער געטאן ביי זיך אין דער מחשבה. ווארום ער האט גוט געוואוסט אז מאניס איז עס א גאנצער מיוחס ביי דעם באלעבאס, און פאר אזעלכע זאכן האט דער רויטער מורא געהאט. ער איז געווען פארטיג זיך איבערצובעטן מיט מאניסן און זיך אונטערגעבן צו אים, נאר ווי אזוי צוצוקומען צו מאניסן האט ער נישט געוואוסט. די דאָזיקע שטימונג איז געװען בײַ אַלע אַרבעטער אין שאַפּ. זײ האָבן אַלע באַקומען גרױס דרך-ארץ פֿאַר מאַניסן. אַ ייִד, װעלכער איז שױן געװען אין די גרױסע פֿענצטער און איז שױן שיר-שיר נישט אַרײַנגעפֿאַלן און איז דאָך צוריק דאָ, פֿאַר אַזאַ מענטש באַדאַרף מען האָבן גרױס דרך-ארץ. װאָרעם װער זײַנען זײ? פּשוטע באַלמעלאָכעס. װער װײסט פֿון זײ? קײנער נישט. מיט וועמען האבן זיי צו טון, אדער מיט דעם ווייב, אדער מיט דעם באלעבאס, היינט לעבט מען און מארגן שטארבט מען, אבער ער, דער דאזיגער מאניס, איז שוין גאר אן אנדער מענטש, אין פעיפער האט מען געשריבן וועגן אים א גאנצע מעשה, און אט איז ער דא צווישן זיי גלייך ווי נישט אים מיינט מען, ער איז אפילו נישט שטאלץ דערמיט וואס מען האט געשריבן וועגן אים אין פעיפער, ווייזט אויס ער איז געוואוינט צו אזעלכע זאכן. פארנאכט, פאר דעם אהיים גיין, איז דזשעיקאבס צוגעקומען צו מאניס'ן און אים געגעבן א פעיפער. היר האבן זי, מיסטער מאניס, דאס בלאט. דא היר שרייבט זיך וועגן אינען, האט דזשעיקאבס געזאגט מיט פיל ווירדע און מיט אן אויפגעשטעלטע ברוסט. וואס? האט מאניס איבערגעפרעגט. א באשרייבונג פון אינען. האָט דזשעיקאָבס מיט אַ צעשמייכלט פּנים נאָכאַמאָל מאַנעסן ערקלערט. די אַרבעטער אין שאַפּ האָבן אַרומגערינגלט מאַנעסן מיט דזשעיקאָבסן און מיט פּנימער צעשטראַלטע פֿון אַן אינערלעכער פֿרייד געקוקט אויף מאַנעסן און אים מקנא געווען. מאַנעס האָט נישט פֿאַרשטאַנען וואָס דאָ איז. אַז ער האַלט אין די הענט אַ בלאַט צײַטונג האָט ער געוווּסט. אַז די צײַטונג איז מיט ייִדישע אותיות האָט ער געזען. ער האָט געװענדט זײַנע אױגן צו דעם אָרט אין דער צײַטונג, אױף װעלכן דזשײקאָבס האָט אים אָנגעװיזן. היר, מיסטער מאַניס, לעזן זי אינענס נאָמען. מאַניס האָט דערזען זײַן נאָמען געדרוקט מיט ייִדישע אותיות. עס איז פֿון אָנהויב אַזױ פֿאַרטונקלט געװאָרן אין זײַנע אױגן, װי מיט אַ טומאַן פֿאַרצױגן. דערנאָך האָט ער דערפֿילט, אַז עס איז אים הײס געװאָרן אין פּנים. ער האָט זיך שטאַרק פֿאַרשעמט, און זײַנע פֿינגער האָבן אים געבריט. דערנאך האט ער פארשטאנען און געזאגט, צוליב וואס האבן זיי דאס געטאן? די וועלט מוז יא וויסען, האט דזשעיקאבס געענטפערט מיט פיל ענערגיע. ווי אזוי וועל איך אריבער גיין די גאס? האט מאניס געזאגט אזוי ווי ער וואלט באלד שיר נישט אנגעהויבן צו וויינען. דאס מאכט ניכטס, האט אים דזשעיקאבס געגלעט מיט זיין איין האנט איבער זיין פלייצע. וואס דען, פון מיר וועט מען שרייבן אין די פעיפערס? האט דער רויטער אריינגעווארפן און זיך באהאלטן הינטער די פלייצעס פון אן אנדערן ארבעטער. גאט ווייסט דעם אמת אז איך בין גארניט שולדיג, האט מאנעס זיך פארענטפערט. נעמען זי דיזען פעיפער און ברענגט צו אינענס פרוי, האט דזשעיקאבס מאנעס'ן געגעבן אן עצה. אהיים זאגט איר? מיין שבע וואלט גע'חלש'ט, זאגט מאנעס. נא נא, דאס איז שוין צופיל, האט דזשעיקאבס מיט זיינע הענט געפאכעט אין דער לופטן. איך זאג איהנען, נעמט דאס פעיפער אהיים פאר אנדענק! זאגט איר אז איך מעג? האט מאנעס אליין נישט געוואוסט וואס צו טון. דאס טרעפט מיט א מענטש איין מאל אין טויזענט יאר! שרייט דער רויטער. קאָן מען דאָך מיט אַזאַ זאַך אָנשיטן פֿעסער גאָלד, זאָגט אײַזיק דער אײַנטונקער און גלעט זיך זײַן פֿאַרקראָכמאַלעטע באָרד. יאָ, בעטשאָ! כאַפּט זיך דײװ, דער אָנטרײַבער, מיט בײדע הענט בײַ זײַנע זײַטן. מאַנעס איז געשטאַנען אין דער מיט פֿון דעם בונד מיטאַרבעטער אַזױ װי אַ דערשלאָגענער, און װער װײס, װאָס מיט אים װאָלט געװען, װען נישט דאָס, װאָס עס האָט פּאַסירט נעמליך, היינט אוונט האט דזשעיקאבס אויסגעצאלט זיינע ארבעטער זייער וואכן געלט, און מאניס האט אויך באקומען פון דזשעיקאבסן א קליין קאנווערטל וואס איז געווען פארקלעבט און אנגעפילט מיט זיין פארדינסט. דאס איז געווען מאניס'ס ערשטע פארהארעוועטע געלט. מאַניס האָט דאָס דאָזיקע קאָנװערטל גענומען מיט אַ בנעימותדיקער פֿרײד און נישט באַמערקטערהײט די צײַטונג, אין װעלכער מען האָט געשריבן װעגן אים אױך, אַרײַנגעלײגט צו זיך אין קעשענע. די גאָלדענע קאַרעטע. גייענדיג אהיים פון דער ארבעט, האט מאנעס צוריק ארויסגענומען פון זיין קעשענע דאס בלאט פאר זיינע אויגן מיט ביידע הענט געהאלטן אויסגעשפרייט און געפרואווט לייענען וואס דארטן שרייבט זיך. דאס לשון איז אבער געווען אזא שווער לשון אז מאנעס האט נישט פארשטאנען. עס איז געווען ווי מאנעס האט זיך אנגעשטויסן דאס לשון פון טייטש חומש. אין דעם דאזיגן לשון איז מאנעס נישט אזוי קלאר געווען ווי אין לשון קודש. ער האָט דאָס בלאַט-צײַטונג צוריק אין קעשענע אַרײַנגעלייגט און אַרויסגענומען דאָס קאָנווערטל מיט זײַן האָרעוואַניע און עס אויפֿגעריסן און אַרויסגענומען די גרינע פּיזיטן און אַזוי גייענדיק געציילט. אין קאָנווערטל איז נאָך געלעגן קליין געלט פֿון זילבער און פֿון קופּער. מאַנעס האָט עס אויסגעשאָטן אויף זײַן האַנט און עס איז אים מיט אַ מאָל אַזוי גוט געוואָרן צו גיין דאָ אין גאַס מיט אַלעמען. וואָס גייען זיי אַזוי מיד און פֿאַרשלאָפֿן? האָט מאַנעס בײַ זיך געפֿרעגט. ער האָט שוין קוים דערלעבט צוצוקומען צו זײַן טיר, ער איז אַרײַן אין שטוב מיט פֿריילעכע טריט. שעווע, נאַ דיר אַ קאָנווערטל! וואָס פֿאַר אַ קאָנווערטל? האָט שבֿע צעטומלט געפֿרעגט. נעם, וועסטו שוין זען. וואָס איז עס? מיין הארעוואניע. שבע האט געטאן א כאפ דאס קליינע גרויע קאנווערטל און אויסגעשאטן אויף דעם טיש דאס וואס עס איז געווען אינווייניג. אזויפיל האסטו פארדינט מאניס? די ערשטע וואך. האט מאניס זיך אזש געווארגן מיט די ווערטער פאר פרייד, דאס איז די ערשטע וואך. די צווייטע וואך וועט אם ירצה השם זיין בעסער. זאל גאט העלפן, בענטשט שבע מאניסן, צונויפלייגנדיג ביידע הענט אזוי ווי זי איז געווען געוואוינט צו טון בשעת זי האט געבענטשט ליכט. זאל גאט העלפן, האט מאניס געטון א פאטש שבע'ן אין אקסל אריין מיט פיל ווייכקייט און גרינגקייט, און איצט נא דיר נאך עפעס. װאָס? האָט שעבע מיט פֿאַרװוּנדערונג זיך אױסגעדרײט גלײַך מיט איר פּנים צו מאַניסן. זי האָט שױן נישט געקאָנט בײַשטײן דעם נסיון און אומגעדולדיק גענומען העלפֿן מאַניסן שלעפּן פֿון זײַן קעשענע דאָס בלאַט צײַטונג. אָט איז דאָס! האָט מאַניס געװיזן שעבע מיט אַ פֿינגער. דײַן נאָמען? אױ, װײ איז מיר! מײַן נאָמען? האָט מאַניס געזאָגט אַ פֿאַרשעמטער. װי קומט דײַן נאָמען אַהער? כ'ווייס, כ'זאל אזוי נישט וויסן פון בייז. וואס איז דאס? א בלאט צייטונג וואס מען רופט בלעטער? האט שעווע, וועלכע האט אזא זאך ווי א צייטונג קיינמאל פריער נישט געלייענט, איצט מאנסן געגעבן צו פארשטיין דאס וואס זי האט אמאל געהערט, אז עס זענען פאראנען אויף דער וועלט בלעטער. יא, א בלאט צייטונג. וואזשע וויל ער, דער בלאט צייטונג? כ'האב נאך נישט געלייענט. נעם בעסער און באגראב עס אט אט דא. כאפט אויס שעווע דאס בלאט און לויפט צו גלייך צום אויוון. ניטע, ניטע, פארברען עס נישט. לאמיר כאטש פריער איבערלייענען וואס דארט שטייט. איז מאנס צוגעלאפן צו שעווען און צוריק אויסגעכאפט דאס בלאט ביי איר. ער האט זיך אנידערגעזעצט ביים טיש און אנגעהויבן צו לייענען. שעווע איז אָבער זייער געשיקט אונטערגעלאָפן און אַרויסגעריסן ביי אים דאָס בלאַט און נאָך גיכער אויפגעעפנט די פּאָקרישקע פון אויוון און אַריינגעשטופּט די צייטונג אויף די גליענדיקע קוילן. דער גאַנצער אויוון האָט געפּאַלאַכקעט פון דעם פלאַם וואָס האָט די צייטונג אַרומגעכאַפּט. באגראבן און מער וויל איך נישט הערן פון דעם האט שבע געזאגט, און אזוי האט זיך שוין געפירט אין מאנס' שטוב, אויב שבע האט עפעס געוואלט האט זי אויסגעפירט, מאנס האט געמעגט וויסן אז עס איז א קרומע זאך, אבער אויב שבע וויל אזוי בלייבט עס ווי זי וויל, עס איז דערפאר ביי זיי געווען שלום אין שטוב. כאָטש מאַנעס איז אַמאָל אַרומגעגאַנגען מיט אַ פֿאַרדרוס קעגן שעווען, האָט ער אָבער זיינס פֿאַרבויגן, כּדי עס זאָל זיין שלום. אַזוי איז עס געווען דאָרטן, וווּ זיי האָבן זיך דערקענט און חתונה געהאַט, און אַזוי איז עס געגאַנגען דאָ אין אַמעריקע. זייער לעבן דא אין אמעריקע איז נאך שענער געווען ווי דארטן, ווארום דא האבן זיי נישט געהאט קיין קרובים, האבן זיי זיך ביידע אזוי איינגעוואקסן איינס אין דאס אנדערע און אזוי זיך דערנענטערט, אז נענטער האט שוין נישט געקאנט זיין. עס זענען געווען מינוטן ווען זיי זענען געזעסן ביידע אין שטוב און געשוויגן. און אין א וויילע שפעטער איז געקומען צווישן זיי ווידער אמאל רייד, האט זיך ארויסגעוויזן אז ווען זיי האבן געשוויגן האבן זיי ביידע געטראכט כמעט דאס אייגענע. פון וואנען האסטו געוואוסט וואס איך טראכט? לאכט מאניס. איך האב טאקע נישט געוואוסט זאגט שעווע. איך האב גלאט אזוי א טראכט געטאן. און איך האב אויך גלאט אזוי זיך פארטראכט פארענטפערט זיך מאניס. שעווע איז געווען מאניסעס ווייב, שוועסטער און מאמע. און מאניס איז געווען שעוועס מאן, ברודער און פאטער. עס איז נישט געווען אזעלכעס וואס זי האט נישט געקאנט דערציילן מאניסן אדער פארקערט ער איר. זיי זיינען געווען ביידע איינס. פון אינדערפרי ביז אוונט. פון אוונט ביז אינדערפרי, אפילו דעמאלט ווען מאניס איז געווען אין שאפ, איז שעווע ארומגעגאנגען מיט מאניסן אין שטוב ביי זיך. אויב זי האט איינגעקויפט, האט זי נאר געטראכט וועגן מאניסן. דאס האט ער ליב און דאס האט ער פיינט. און בשעת זי האט געקאכט, ווידעראמאל דאס אייגענע. דאס האט ער ליב אז עס זאל זיין אזוי געקאכט אדער אזוי געפרעגלט. און מאניס איז ביי דער ארבעט אלעמאל געווען פארטראכט וועגן שעווען. האט אים געפלאמט דאס לינקע אויער, למשל, האט ער געוואוסט אז שעווע רעדט וועגן אים. האט אים געקלונגען אין די אויערן, האט ער געטראכט אז שעווע בענקט נאך אים. האט ער זיך געטאן א שטאך אָן א קלאפ ביי דער ארבעט, האט ער געטראכט אז שעווען איז דארט אומעטיג צו זיין אליין. און אז ער האט געטראכט וועגן דעם, וואס עס וועט זיין ווייטער האט ער קיינמאל נישט געטראכט דערפון נאר צוליב זיך אליין, צוליב אים אליין איז גארנישט געווען קיין ווייטער, אבער פאר אים מיט שעווען איז שוין געווען זייער א ווייטער ווייטער. איז ער געגאנגען אין גאס און עפעס שענס דערזעהן האט ער געזאגט צו זיך אליין,

מאלע וואס עס קען טרעפן. ער וועט ארבעטן, ארבעטן און ארבעטן, ביז עס וועט אים זיך דערעסן דאס ארבעטן, וועט ער נעמען דאס אפגעשפארטע געלט און קויפן אן אקציע, אדער עפענען אליין א פאבריק. עפענען א פאבריק איז א שענערער ענין ווי קויפן אן אקציע. יא, עפענען א פאבריק און רייך ווערן. נישט סתם רייך ווערן, זיך אנשטאפן מיט געלט, נישט. נאר רייך ווערן אויף דעם שיינעם אופן, און פירן א שטוב ווי עס פאסט פאר אזא מין אופן. וואלט אפשר ניט זיין שיין צו האבן א גאלדענע קארעטע מיט פיר זילבערנע פערד, און ער מיט שעווען זאלן זיך דורכפארן אלע פארנאכט ארויס פון דער שטאט, און עס וועט פון דער שטאט ארויס וועט מאניס הייסן דעם קוטשער בלייבן שטיין. און ער וועט אראפגיין צום קוואל וואס ביים וועג, און אנשעפן א לעפל וואסער פאר שבען, און א לעפל וואסער פאר זיך. און נאכדעם אז זיי וועלן זיך דערקוויקן זייערע הערצער מיט דעם קוואל וואסער, וועט דער קוואל נישט ווערן. וואס? עס איז נישט מעגליך? וואס וועט אים ארן אז דער קוואל וועט זיין אן אמת'ער קוואל ביים וועג? אויב דאס וואסער איז גוט, וועט עס נאך עמעצן דערקוויקן,